יעדן צווייטן זונטאג צוויי דרייסיג נאכמיטאג. די טעמע פון אונזער היינטיגן שמועס וועט זיין, א נייער פראיעקט וואס דער ייווא האט אנגעהויבן מיט עטליכע חדשים צוריק, אין צוזאמענארבעט מיטן דזשוינט באורד פון דער קלאוקמאכער יוניאן פון דער אינטערנעשאנעל.

כאטש די קלאוקמאכער יוניאן ארבעט מיט אין דעם דאזיגן פראיעקט, באדייט עס נישט אז מיר קלייבן מאטריאל בלויז ביי מיטגלידער פון דער דאזיגער יוניאן. די אנפירערס פון דזשוינט באורד, מיט'ן גענעראל פארוואלטער הענעך מענדעלסונד בראש, פארשטייען גאנץ גוט אז אויב מען וויל זאמלען מאטעריאלן וואס זאלן באמת אפשפיגלען דאס אמעריקאנער אידיש לעבן פון אמאל צי פון היינט, קען מען זיך נישט באגרעניצן נאר צו איין גרופע. כדי איר זאלט וועגן דעם פראיעקט הערן פון דער ערשטער האנט, האבן מיר פארבעטן צו אונזער היינטיגן שמועס די פערזאן וואס פירט אדורך די אינטערוויוען ממש דאס הייסט, זי נעמט אויף די לעבנס-געשיכטעס פון די דערציילערס אויף א רעקארדיר-מאשין. דאס איז ריווע מארק. איך מוז אייך פאראויסזאגן אז איר וועט האבן אן אנגענעמע איבערראשונג. איר וועט הערן פון א יונג אידיש מיידל, אן אמעריקאנער-געבוירענע, א נאטירליכן

איך בין אויך א לערערין אין א שלום עליכם שול. אהה, און דאס איז אלץ? אה ניין, איך ארבעט איצט אויך אויף א דאקטאראט אין קאלאמביע אוניווערסיטעט.
אוי, א דאקטאראט אין קאלאמביע אוניווערסיטעט, הייסט עס אז איר האט שוין אייער מייסטער דיפלאם? אהה. און וואס איז געווען די טעמע פון אייער מייסטער ארבעט?
איך האב אויסגעקליבן א טעמע פון דער אידישער געשיכטע. איך האב געשריבן מיין טעזע וועגן דעם דייטשן יידישן פאראיין פֿאר קולטור און וויסנשאפט דער יודן אין די יארן אַכצן נײַנצן אַכצן פֿיר און צוואַנציק. אויב איר האט שוין אייער מייסטער דיפלאם, טא אין וועלכן קאלעדזש האט איר געלערנט?
אויך אין קאלאמביע אוניווערסיטעט. איך האב געענדיגט

ווען איר האט איבערגעטראטן די שוועל פון קאלעדזש? אה ניין, פונקט פארקערט, איך האב גאנץ אפט גערעדט אידיש און געשמועסט אויף אידיש. אגב, איז אין מיין קלאס געווען נאך א מיידל וואס האט גערעדט א גוטן אידיש, מירעלע ערליך, איר קענט איר אפשר? יא, איך קען זי, זי איז דאך אן אוראייניקל פון שמעון דובנאוו.
יא, איז האבן מיר ביידע אפטמאל גערעדט יידיש אפן און פריי, און מיר האבן געזונגען יידישע פאלקסלידער, מיר האבן געבראכט די גיטאר, און אין צייט פון איבעררייסן אדער צוזאמענקומען האבן מיר געזונגען יידישע לידער און צוגעשפילט אויף דער גיטאר, און א גרויסע גרופע סטודענטן פון קאלאמביע און בארנארד האבן זיך.

געשיכטע איז נישט עפעס אנדערש ווי דאס לעבן פון פאלק פון אמאל. א גוטע געשיכטע קען מען שרייבן נאר דעמאלט ווען מען קען אויסמאלן א לעבעדיג בילד פון דער עפאכע וואס מען באשרייבט. עס איז נישט גענוג דערציילן וואס די קיניגן און פרעזידענטן האבן אויפגעטון, וואס די.

אין דער עפאכע פון אן ערך דעם אנהייב פון דעם היינטיגן יארהונדערט, און אויך אביסל פריער ווי ער עס האט אליין געזאגט, דארפן מיר אנקומען צו די מענטשן וואס האבן דאס דאזיגע לעבן אליין דורכגעלעבט. זיי זענען דער בעסטער קוואל צו שעפן די ריכטיגע און באלערנדיגע פאקטן צו דער דאזיגער געשיכטע.

זייער גוטע. מיר האבן שוין אנגעקליבן א היפש ביסל לעבנס געשיכטעס פון על פון עלטערע מענטשן וואס זענען דא געקומען אין די אכציגער און ניינציגער יארן, זענען אדורך געגאנגען אלע צרות פון אן אימגראנט, און נאכדעם זיך גאנץ גוט ארויפגעארבעט.

זיי טראכטן אז געשיכטע איז דאס וואס גרויסע מענטשן, פירערס, האבן אויפגעטון. זייער אייגן פריוואט לעבן, וואס פאר א באטייט האט דאס פאר דער געשיכטע? עס קומט אן גאנץ אפט זייער שווער זיי צו איבערצייגן אז טאקע זייער לעבן, די פרטים פון זייער טאג-טעגליכע איבערלעבונגען, די קליינע היימישע פריידן און ליידן, זייער לעבן אלע טעג פון א גאנץ יאר אז דאס איז די סאמע ראזעווע ברויט פון דער געשיכטע, אז אן דעם דאזיגן טאג טעגליכן לעבן פון פאלקס מענטש קען קיין היסטאריקער נישט אויפשטעלן קיין אמת לעבעדיג בילד פון אן עפאכע.

מיר וועלן אייך דעמאלט דערציילן די וואונדערליכע געשיכטע ווי אזוי עס איז אפגעראטעוועט געווארן א גרויסער טייל פון דער ביבליאטעק און ארכיוו פון ווילנער ייוואָ פון די דייטשע רוצחים און נאך דער מלחמה געבראכט געווארן צום ייוואָ אין ניו יארק. דאס איז שעפטל זאק פון יידישן וויסנשאפטליכן אינסטיטוט ייוואָ. א גוטן טאג.